דאס איז א שאלה וואס מען קען אנרופן א חידה אדער א שאלה, וואס איז די הלכה אז איינער ווארפט אראפ א באנאנע פיל אויף די סטריט, און א צווייטע מענטש סליפט אויף דעם, און ער פאלט אראפ, און ער איז זיך מזיק, וואס איז די הלכה? איז די מענטש וואס האט געלייגט די באנאנע פיל דארף באצאלן פאר דעם דעמעדזש אדער נישט? די ענסער פאר די חידה איז. אקארדינג צו רב און נאך א אמורא וואס רופט וואס איז ר' יוחנן מיין איך דארף מען נישט, פארוואס? צוויי טעמים, צוויי באזונדערע ריזענס, נאמבער וואן אויב איך האלט מפקיר נזקיו איז פטור, די גמרא זאגט אין אזא שיטה אין פרק המניח וויבאלד די מענטש איז מפקיר די באנענע פיל איז אפילו איינער געפאלן אויף דעם,

איז עס קרקע עולם איז לויט די שיטה לויט רב איז פטור. אונז פסק'ען מיר נישט אזוי פארשטייט זיך, אבער עס איז אינטערעסאנט אז אזא פשוט'ע זאך וואס עס סאונד זייער שטארק לחיובא איז א מחלוקת און אקארדינג צו אפאר אמוראים איז פטור. שכוח.